אין די יאר תשי ל ח איז געווען שמיני עצרת, ידוע אז דעמאלט איז געווען אינמיטן די הקפות, האט דער רבי דעמאלט באקומען אויפן הארץ, געווען די הארץ אטאק, התקף לב, און עס איז געווען זייער א שווערע מאמענט, עס איז געווען א שטארקע הארץ אטאק און נאך הארץ אטאק שפעטער אינמיטן די נאכט, די דאקטוירים זענען געווען זייער זייער דערשראקן, על פי דרך הטבע איז די מצב געווען גאר ביטער, און ס'איז געווארן מער נישט ווי ערגער, און דערנאך האט דער אייבערשטער געהאלפן בניסים גלויים און די מצב האט זיך איבערגעקערט, און ווי ס'איז ידוע די דברי הימים ההם, די רבי האט נישט געוואלט גיין בשום אופן אין שפיטאל, ער איז געבליבן דעמאלט אין סעווען סעווענטי ביי זיך אין דער צימער פאר די קומענדיגע פינף וואכן פון שמיני עצרת שמחת תורה ביז ראש חודש כסלו. דער אייבערשטער האט געהאלפן ראש חודש כסלו האבן די דאקטוירים געגעבן דעם רעבן רשות אז ער קען שוין גיין אהיים און פון דארטן שפעטער האט זיך אנגעהויבן א נייע תקופה פון התרחבות און התפשטות פון די עניינים וואס דער רבי האט משפיע געווען תורה עבודה און די די די גאנצע פעולות וואס איז געווען פון יע פון יעמאלט און ווייטער אין חנוכה אין יענע יאר תשל"ח יענעם חנוכה איז געווען גאר א דערהויבענע חנוכה דער רבי האט פארברענגט מוצאי שבת הגם די דאקטערים האבן שטארק נישט געוואלט אז דער רבי זאל פארברענגען און אז אפילו אז אפילו יא זיי געוואלט זאל זיין בצמצום א קליינע וויילע אבער דער רבי איז נישט נתפּעל געוואָרן און האָט פאַרברענגט אַ גאַנצע פאַרברענגען מוצאי שבת ראש חודש טבת, און אויף מאָרגן איז געווען זאת חנוכה. דער רבי האָט אַריינגערופן דעמאָלט איינער פון די חסידים, פון די באַוואוסטע חסידים, וואָס ער איז געווען פון די מתעסקים אין דעם ענין, איך האָב געהערט דעם סיפּור פון אים אַליין, רבי יעקב יהודה העכט עליו השלום, מ'פלעגט אים רופן רב דזשעי דזשעי. רבי יעקב יהודה העכט איז געווען א איד א עסקן, א איבערגעגעבענער בלב ונפש וואס האט געטון פארן רעבן גדולות ונצורות. דער רבי האט אריינגערופן רבי יעקב יהודה העכט און האט אים געזאגט אז ער זוכט איינעם א בעל סוד, ער וויל נישט די זאך זאל מתפשט ווערן, ער וויל דאס טון גאר בצנעה. און דער רבי האט אים געבעטן אז ער זאל צוגרייטן א פארברענגען פאר זאת חנוכה וואס מען מוז זיך וואשן די הענט, נטילת ידיים, מיט א מוציא, און ס'וועט זיין כושר ברכה. דער רבי האט געגעבן צו פארשטיין אז וויבאלד אז שמיני עצרת און שמחת תורה יעדע יאר פלעגט דאך דער רבי פארברענגען, און וויבאלד דער מצב וואס איז געווען איז דאך נישט געווען קיין פארברענגען און כוס של ברכה, נישט געגעבן יענעם שמחת תורה, דער סדר הרגיל פלעגט דאך זיין אז שמחת תורה פלעגט דער רבי זיך וואשן אין סוף טאג פון שמחת תורה, און מוצאי שמחת תורה נאכן פארברענגען פלעגט דער רבי טיילן כוס של ברכה פארן עולם, וויבאלד אז יענעם יאר מצד דעם מצב הבריאות האט מען עס נישט געטון, וויל ער משלים זיין דעם ענין איצטער אין זאת חנוכה. און געבעטן האלטן בסוד, איך וועל נישט אריינגיין אין די אלע פרטי הסיפורים וואס איז דעמאלס פארגעקומען, און טאקע יענעם טאג זאת חנוכה איז דער רבי געקומען, ס'איז געווען א קליינער עולם לפי ערך, ווייל ס'איז געווען אן פירסום, און דער רבי האט זיך געוואשן די הענט, נטילת ידיים לסעודה מיט חלות, און פארברענגט, געזאגט א מאמר חסידות מיט א פארברענגען, און שפעטער געמאכט ברכת המזון, און אויף דעם כוס של ברכה האט דער רבי געטיילט דעמאלט פאר די אלע מסובים, די אלע וואס זענען דעמאלט געווען ביים פארברענגען, האט דער רבי געטיילט כוס של ברכה, און דער פארברענגען איז געווען על דרך מעין מ'קען זאגן א שטיקל סעודת הודאה, כאילו בהמשך צו דעם ענין וואס האט פאסירט שמיני עצרת ושמחת תורה, און דעמאלט שפעטער דער רבי צוריקגעקומען צו זיך אנהייב כסלו, איז געווען יענעם טאג זאת חנוכה געווען די השלמה פון אט דעם פארברענגען פון שמחת תורה. דאס איז געווען יענע נאכט. אויף מארגן האט דער רבי געשריבן א צעטל אויף אפדענקען ר' יעקב יודא העכט אויף זיין התעסקות אויף צוגרייטן די אלע זאכן אויף ברענגען די חלות מיט דעם וויין מיט די אלע עניינים אויף צושטעלן די אלע זאכן פון דעם פארברענגען מיט דער סעודה דער רבי האט אים אפגעדאנקט און שפעטער דער רבי צוגעגעבן די ווערטער ועיין הקדמת הזוהר אזוי איז געשטאנען אין דעם צעטל ועיין הקדמת הזוהר נו איז ער געגאנגען גלייך צום זוהר און אנגעהויבן דורכלערנען די הקדמת הזוהר וואס האט דער רבי געמיינט מיט דעם עיין בהקדמת הזוהר? איז שווער צו וויסן, אבער דארטן האט ער געטראפן דעם סיפור, ווי ר' יעקב יודא העכט פלעגט עס דערציילן מיט א גרויסע התרגשות, אז כנראה דאס איז געווען די מטרה, די כוונה, וואס דער רבי האט אים געהייסן קוקן אין דעם הקדמת הזוהר. וואס דארטן ווערט דערציילט אין הקדמת הזוהר, אז רבי חייא האט געוואלט שטארק זיך טרעפן מיט רבי שמעון בר יוחאי, האט געמאכט כמה תעניתים וכו' וכו', און און ביז ער האט זוכה געווען אז ער האט געקענט עולה זיין אין מתיבתא דרקיעא, און ער האט געקענט אריינגיין אין די מתיבתא אין די ישיבה אין דעם ארט אין גן עדן, וואס דארטן איז געזעצן רבי שמעון בר יוחאי מיט זיין זון רבי אלעזר און מיט די צדיקים די תלמידי חבריא דרשב"י. רבי חייא איז נאך געווען א מענטש נשמה בגוף, ער האט געלעבט אויף דער וועלט, נאר ער האט זוכה געווען, מצד זיינע מעשים טובים וואס ער האט געטאן, האט ער זוכה געווען אז מען האט אים אריינגעלאזט אין מתיבתא דרקיעא. און ווי ער זאגט דארטן אין זוהר אז ס'איז דעמאלט ארויסגעגאנגען א כרוז און געזאגט אז כדי צו קענען זיין אין אט א דעם מתיבתא אין אט א דעם פלאץ אין דעם היכל פון ר' שמעון בר יוחאי איז דארף מען זיין מיט א ספעציעלע תנאי און דאס איז מאן דמהפכן חשוכן לנהורא ומרירו למיתקא עד לא ייתון הכא. כדי צו קענען אריינגיין אין אט דעם ארט, דארף מען זיין א מענטש וואס ער האט זוכה געווען, זייענדיג דא אויף דער וועלט אין עולם הזה הגשמי, נשמה בגוף, אויף מהפך זיין, איבערמאכן, דעם חשוכא לנהורא, די טונקלניש, מאכן פון דעם ליכטיגקייט, ומרירו למיתקא, און פון ביטערקייט מאכן פון דעם זיסקייט. איז כדי, דאס איז דער תנאי, איינער וואס האט געטון אט די עבודה, אויף מהפך זיין דעם חשך פון די עולם הזה, און ביים מאכן פון דעם ליכטיגקייט, ער קען זוכה זיין אריינגיין אין מתיבתא פון רבי שמעון בר יוחאי. און ווי ס'ווייזט אויס רב חייא מיט זיינע מעשים, ווי די גמרא דערציילט גדולים מעשי חייא וואס האט זיך אפגעגעבן מיט תינוקות של בית רבן, שלא תשתכח תורה מישראל, פלעגט ארומפארן אין אלע שטעטלעך און ער האט געלערנט מיט די קינדער חמשה חומשי תורה און שישה סדרי משנה און האט געמאכט זיכער אז תורה לא תשכח תשתכח מישראל איז ער טאקע זוכה געווען אז ער האט געקענט זיין אין די מתיבתא און דארטן האט ער געזען מגלה געווען סודות התורה וואס ווערט דערציילט אין זוהר די טיפע סודות מיט די גרויסע גילויים וואס רב חייא האט מקבל געווען אין יענע מאורע אין יענעם מאמענט זייענדיג דארטן שטייט אין המשך הזוהר אז ס'איז אריינגעקומען מלך המשיח, און ס'איז געווארן א גרויסע מהפכה, א גרויס איבערקערניש איז דארטן פארגעקומען בשעת משיח איז אריינגעקומען אין די מתיבתא, און ס'איז געווארן א גרויסער טומל, און ביז משיח האט דערזען אז רבי חייא געפינט זיך דארטן. שטייט דארטן אין זוהר אז מלך המשיח האט געזאגט צו רשב"י אז ער איז שוין דא זאל ער בלייבן דא, דאס הייסט ער זאל שוין בלייבן אין עולם האמת אינעם היכל פון רבי שמעון בר יוחאי, און רשב"י האט זיך איינגעבעטן אז מ'זאל אים געבן נאך צייט, ער זאל קענען נאך לעבן אין עולם הזה הגשמי, און כך הוה, אז מ'האט אים געגעבן נאך צייט ער זאל קענען לעבן אויף דער וועלט. וואס דאס איז א סיפור וואס ברענגט זיך אין הקדמת הזוהר. די בשעת דער רבי האט געשריבן עיין בהקדמת הזוהר, איז געווען פארשטאנדיג אז דער רבי אלס א תשלום כביכול, דער רבי האט געוואלט אים געבן עפעס א ענין, אויף מזכה זיין אים, עפעס א ווען זיין זיין התעסקות וואס ער האט געטון צוגרייטן דעם פארברענגען, האט דער רבי אים צוגעשיקט צו אט א דעם זוהר, אבער דאס איז מגלה א טפח ומכסה טפחיים, אבער דאס ברענגט ארויס עפעס א רמז און א סוד, מען זאל וויסן וואס איז דא פארגעקומען, דער גאנצער ענין וואס איז פארגעקומען אין יענע תקופה פון תשל"ח, וואס איז געווען א זמן, רחמנא ליצלן, וואס איז געווען א עת קיטרוג א עת וואס איז געווען א פחד וואס וועט זיין, און דער אייבישטער האט געהאלפן אז בנס גדול דער רבי אז דער רבי איז צוריק געקומען צו זיין מיט חסידים נאך אסאך יארן מיט חסידישע פארברענגענס מיט די אלע עניינים וואס איז פארגעקומען שפעטער דאס איז געווען אז עס איז צוגעקומען נאך א זמן און נאך א תקופה פון כמה וכמה שנים וואס דאס איז על דרך דעם סיפור מיט רב חייא אין דעם הקדמת הזוהר. בשעת מען רעדט וועגן אָט אָט דעם ענין, בפרט אין היינטיקס יאָר, וואָס ס'איז זייער נוגע אָט אָט דער ענין צו איבערחזרן וואָס דער רבי האָט יעמאָלט גערעדט אין דעם מאמר אין דעם פאַרברענגען פון זאת חנוכה, וואָרום דאָס איז דאָך אַ השגחה פרטית נפלאה, דער רבי האָט יעמאָלט גערעדט אָט אָט דאָס וואָס דער פאַרברענגען קומט פאָר אין זאת חנוכה, וואָס דאָס איז בעצם אַ השלמה צו די ענינים פון שמיני עצרת און שמחת תורה. וויבאלד אז שמיני עצרת ושמחת תורה האט פאסירט אט א דער מאורע און דאס האט געפעלט אז דער רבי האט נישט געקענט פארברענגען יעמאלט בגשמיות און ממילא האט מען געדארפט דאס משלים זיין איז דווקא זאת חנוכה געווען די השלמה האט דער רבי דעמאלט ארומגערעדט אין דעם מאמר וואס איז דער קשר העניינים פון זאת חנוכה בכלל חנוכה בפרט זאת חנוכה מיט דעם עניין פון שמיני עצרת חג הסוכות שמיני עצרת ושמחת תורה איז וועט מען דעריבער רעדן, מען וועט ארום רעדן א נקודה וואס האט זיך גערעדט אין יענעם מאמר, גאר א רייכע נקודה, און פון דעם אייכעט וואס איז די הוראה אויף עבודת השם בימינו אלה, וויבאלד אז בימינו אלה איז דאך אייכעט דער זאך וואס איז פארגעקומען איצטערט דעם יאר, אין שמיני עצרת שמחת תורה פון היינטיגס יאר איז געווען א ענין איום ונורא וואס איז פארגעקומען, רחמנא ליצלן דער פוגרום און דער גאנצער ענין פון די מלחמה וואס האט זיך אנגעהויבן פון דעמאלט, שמיני עצרת שמחת תורה, אזא טאג, א טאג פון אזא גרויסע שמחה איז נתהפך געווארן, און ס'איז ארויסגעקומען פון דעם אזא ענין בלתי רצוי, איז ווייסן מיר דאך יא, על דרך ווי ס'איז געווען בימים ההם, אז שפעטער איז נתגלה געווארן די ניסים ונפלאות, איז על דרך זה האפן מיר אז בזמן הזה אויך וועט מען זוכה זיין בשנה זו, אז מען וועט זוכה זיין טאקע זען אין חנוכה און זאת חנוכה אין די טעג אין די קומענדיגע טעג די ניסים ונפלאות וואס מען הייבט שוין אן זען ניסים ונפלאות אבער ס'דארף נאך זיין ניסים ונפלאות כפשוטו בטוב הנראה והנגלה אז לא נפקד ממנו איש אז זאל זיין טאקע בשלום ובשלווה ובמנוחה זאל שוין זיין דער נצחון המלחמה און זאל שוין זיין שלום על ישראל אין גאנץ ארץ ישראל, ושכבתם ואין מחריד ונתתי שלום בארץ, און ביז מען זאל שוין זוכה זיין צו די אמת'ע ניסים ונפלאות וואס מיר אלע ווארטן בכל עת ובכל שעה ובכל רגע ורגע, אז מען זאל שוין זוכה זיין צו די ניסים פון די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו. איז א נקודה וואס דער רבי האט דעמאלט גערעדט אינעם מאמר.

וואס הייסט אז פון נאך שקיעת החמה דעמאלט הייבט זיך אן די מצוה פון הדלקת נרות, און פון ביז ווען גייט דאס? ביז תכלה רגל מן השוק, דאס הייסט ביז מענטשן הערן אויף זיך דרייען אין מארק, אין שוק, און ספיציעל רגלא דתרמודאי, וואס ווי די גמרא מסביר, רשי מסביר אז תרמודאי דאס איז געווען א אומה, אומה שפלה, עבדים וואס פלעגן זיך וואלגערן אינעם שוק נאכדעם וואס דער עולם האבן שוין אוועקגעגאנגען פון שוק, פלעגן זיין מלקטי עצים צוזאמענקלייבן וואס איז געבליבן די שיריים פון די פון די פון די העלצערלעך וואס איז געווען אינעם שוק, דאס איז געווען דער סוף ממש און ביז דעמאלט איז די מצוה פון הדלקת נרות. ס'איז דאך פארשטאנדיג אז די אלע עניינים וואס זענען אין הלכה האבן זיך א שרש און מקור למעלה מעלה, א שרש און מקור ברוחניות. וואס איז דער ענין ברוחניות פון משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק עד דכליא רגלא דתרמ עד דכליא רגלא דתרמודאי איז בפשטות אז מיר טייטשט אפ דעם משתשקע החמה איז דאס דער ענין פון חושך און ווי ס'רעדט זיך טאקע אויכעט אין חסידות און דער רבי ברענגט אין די מאמרים פון חנוכה פון תשל"ח אויכעט אז דער ענין החמה דאס איז דער ענין פון שמש הוויה, כי שמש ומגן הוויה אלקים, און תשקע חמה באווייזט אז ס'ווערט א שקיעה, דאס הייסט אז דער שמש ומגן, די ליכטיגקייט פון געטליכקייט, ווערט פארבאהאלטן, ס'ווערט א חשך, דער חשך וואס איז התגברות פון חכמת יון און פון קליפת יון און חשך יון, די אלע עניינים פון טומאה וסטרא אחרא וואס זיך מתגבר, און דאס איז דער תשקע חמה, אז ס'ווערט די תשקע חמה פון קדושה, דער אור אלוקי, ווערט באהאלטן און ס'ווערט א חשך, און דעמאלט דארף זיין די עבודה פון אנצינדען נרות חנוכה, און ווי מיר האבן גערעדט, וואס ער זאגט אינעם זוהר, מהפכין חשוכא לנהורא, איבערמאכן אט דעם חשך דורך נרות חנוכה, קערט מען איבער דעם חשך, און מ'איז מ דאס איז געווען דער ענין פון די מסירות נפש פון די חשמונאים, חשמונאי ובניו די מכבים וואס זיי ביי זיי איז געווען דער ענין, וואס זיי האבן זיך מוסר נפש געווען, צו מאכן ליכטיג דורך זייער מסירות נפש, אויף מלחמה האלטן, שטארקן די אמונה ביי אידן, און דאס האט מהפך געווען דעם חשך לאור, און פון דעם איז געווארן די מצוות נר חנוכה וואס מצאו פך אחד חתום בחותמו של כהן גדול און הדליקו ממנו שמונה ימים וואס דאס איז דער גרויסער נס פון חנוכה וואס דאס פון דעם נעמט זיך די ליכטיגקייט פון חנוכה בכל שנה ושנה. דאס איז דער ביאור וואס רעדט זיך בדרך כלל, אבער דא האט דער רבי צוגעגעבן א טיפער ביאור, און גאר א רייכע ביאור אין דעם ענין פון תשקע החמה, און גאר נישט אין דעם צד השלילי נאר גאר אין דעם צד החיובי. געברענגט א זוהר. ס'איז פאראן א זוהר אין פרשת ויצא, דער זוהר זאגט אז שטייט בנוגע יעקב אבינו, אז יעקב אבינו וילן שם כי בא השמש, אז די זון איז אונטערגעגאנגען, עס איז געווארן די שקיעה, און יעקב אבינו האט זיך צוגעלייגט, און דארטן איז געווען דער גאנצער סיפור פון יעקב אבינו, און די די ברכות פון דעם אייבערשטן, ופרצת ימה וקדמה, מיט די אלע ענינים וואס זענען פארגעקומען אין דעם מאמענט פון יעקב אבינו בשעת עס איז געווען דער כי בא השמש. זאגט דער זוהר, דער זוהר ברענגט א פסוק אין קהלת, אנהייב קהלת, זאגט דער שלמה המלך אין קהלת, אז וזרח השמש ובא השמש אל מקומו שואף זורח הוא שם. די פשוטע טייטש ווי בדרך כלל די מפרשים טייטשן אפ, אז די זון גייט ארויס אינדערפרי פון מזרח, ס'קומט צו גיין אין אוונט ביינאכט, די זון גייט אראפ אין מערב, ובא השמש, די זון גייט אראפ, אל מקומו זורח שואף זורח הוא שם. בשעת די זון איז שוקע אין מערב, איז די זון האלט אין איין לויפן, יא ער שואף, ער האט א שאיפה מיט א צמאון, ער וויל ווארט שוין זאל שוין קומען די קומענדיגע טאג, ער וויל נאכאמאל אנהייבן צו שיינען. נאר דאס איז בכללות די טייטש ווי מפרשים טייטשן, ווי אזוי איז דאס דער ענין פון די מהלך השמש, אז ווי נאר ס'ווערט די שקיעה, בענקט ער זיך שוין ער וויל קומען צוריק נאכאמאל לייכטן. זאגט אבער דער זוהר א חידוש נפלא, אז דער טייטש איז גאר פארקערט, כד אזיל שמשא למערב, בשעת די זון קומט אן אין מערב, וואס די מערב איז די ארט פון די שקיעה, איז קומענדיג אין מערב אל מקומו זורח הוא שם, דארטן דער מערב גופא, אט דארטן וואו די זון איז שוקע, אט דאס ווערט מקומו של שמש, אט דאס איז איר אמת'ער פלאץ, און דארטן איז איר אמת'ער זריחה. אין דעם ארט וואו זי איז שוקע, איז אין אט אט דעם ארט גופא ווערט איר אמת'ע זריחה, דארטן איז מקומו דשמשא, דארטן ווערט איר ארט. אבער דאס איז דאך א דבר פלא, לכאורה די זון איז שוקע, זי ווערט דאך טונקל. ווי זאגט מען אז אין דעם ארט וואס דארטן איז די שקיעה, איז זורח הוא שם? איז אויף דעם איז דער רבי מבאר אין מאמר, דאס איז א יסוד נפלא אין גאנץ תורת החסידות. דער ענין פון מערב באווייזט אויף בחינת אחוריים. וואס איז דער חילוק צווישן מזרח און מערב? מזרח איז מלשון זורח, וואס איז ליכטיג, מערב איז דער ענין פון ערב, טונקלניש, שקיעה, איז לכאורה דער ענין פון שקיעת החמה איז בהשקפה ראשונה, און מען קוקט אויף דעם מיט פליישיגע אויגן, חיצוניות'דיגע אויגן, ווערט דאך טונקל, איז דאס איז אבער מער נישט בחיצוניות. באמת אבער, דווקא דארטן וואו ס'ענדיגט זיך די ליכטיגקייט, דארטן וואו ס'ווערט הויבט אן ווערן טונקל, שקיעה, אט דארטן געפינט זיך דער אמת'ער עומק און פנימיות פון דעם אייבערשטן. און ווי ס'מבואר אין חסידות. דער גאנצער ענין אז ס'איז דא מדריגות פון ליכטיגקייט גילויים רופט זיך עס אן, אורות וגילויים, ספירות, עולמות עליונים, ליכטיגע עולמות, גן עדן, עולם הבא, ספירות עליונות, וואס דארטן אלץ לייכט. ס'איז דא דער עולם הזה הגשמי והחומרי. וואס דאס איז אונזער וועלט עולם הזה, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, עולם התחתון שאין תחתון למטה ממנו בהסתר אורו מלא קליפות וסטרא-אחרא שהרשעים גוברים בו דאס איז דער גרעסטער גרעבסטער מגושם'דיגסטער וועלט, עולם הזה הגשמי והחומרי. וואס כלל אין עניינים פון אור און גילוי איז דא נישטא קיין שום אור און גילוי, נישט נאר ס'איז נישטא קיין גילוי, אדרבה ס'איז דא העלם והסתר, חשך כפול ומכופל, ביז ער איז מלא קליפות וסטרא-אחרא. ס'איז ריכטיג טאקע, אבער צוזאמען דערמיט, דווקא אט דער עולם הזה הגשמי, דער מערב, דער ערב, דער טונקלניש, אט דארטן איז די תאווה פון עצמות ומהות. דער אייבישטער אליין, וואס ער איז דאך העכער פון אלע דרגות פון אורות, גילויים, ספירות און עולמות. עצמות ומהות אין סוף ברוך הוא. איז ווי דער אלטער רבי ברענגט אין פרק ל"ו אין תניא, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. די תאווה. פון עצמות ומהות כביכול און מ'קען זאגן דעם ווארט תאווה ווייל אזוי שטייט אין מדרש יא נתאווה הקדוש ברוך הוא דעם אייבערשטנ'ס תאווה דעם גרעסטן תענוג וואס דער אייבערשטער האט נחת רוח לפני איז וואס איז נישט פון די עולמות העליונים דווקא פון עולם הזה הגשמי און ווי מיר האבן געברענגט פריערט פון זוהר אז דווקא מהפכן חשוכא לנהורא אין עולם הזה הגשמי, אטא דער איד וואס געפינט זיך דא אין עולם הזה הגשמי והחומרי וואס איז מלא קליפה וסטרא אחרא, און ער ווערט נישט נתפעל פון אטא דעם חשך, און זייענדיג אין אטא דעם חשך, און זייענדיג אין דעם עולם הזה הגשמי, איז דא איז ער מהפכן חשוכא לנהורא, שטייענדיג אין דער וועלט איז ער שטייט שטארק בעבודתו, און ווי דער לשון הזהר במקום אחר, אין פרשת תרומה אתכפיא סטרא אחרא, ווער ער איז כופה ער בייגט איין די סטרא אחרא, ער בייגט איין זיין יצר הרע און דעם נפש הבהמית, און ער איז זיך מתגבר אויפן חשך, און נאכמער ער איז מהפך חשוכא לנהורא ווי מען זאגט דא, ער קערט איבער דעם חשך און מאכט פון דעם ליכטיגקייט, איז דער עבודה וואס א איד טוט אין עולם הזה הגשמי, וואס ער איז כופה די סטרא אחרא, ער איז זיך מתגבר אויף זיינע תאוות און רצונות, און ער מאכט איבער זיינע רצונות און תאוות, ער מאכט פון דעם קדושה, מאכט איבער פון די ענינים גשמיים פון עולם הזה, ער נעמט זאכן פון עולם הזה הגשמי והחומרי, און ער מאכט מיט דעם ענינים פון מצוות און מעשים טובים, ער נעמט געלט וואס מיט דעם קען ער קונה זיין חיי נפשו און מאכן א לעבן, נעמט ער פון די געלט און ער גיט עס אפ אויף צדקה און ער מאכט פון דעם א מצוה, און על דרך זה בשעת ער עסט עסט ער לשם שמים, כל מעשיך לשם שמים, ובכל דרכיך דעהו, איז אט אט די עבודה אין עולם הזה הגשמי, דווקא אט אט דאס רירט אן און דאס איז מעורר תענוג אין עצמות ומהות, אינעם אייבערשטן אליין. און און דאס איז וואס ער זאגט דא אין זוהר, אז דווקא בשעת דער שמש קומט אן במערב, איז נישט דער פשט ער וויל אנטלויפן פון מערב, ער ווארט ס'זאל שוין ווערן דער קומענדיגער טאג, נאר פארקערט במקומו אין מערב, דאס איז מקומו דשמשה, דער אמת'ער ארט פון דעם אייבערשטן איז דווקא אין עולם הזה התחתון, און דא איז וואס דער אייבערשטער האט בוחר געווען, דאס איז זיין אמת'ער תענוג, ער וויל האבן א דירה לו יתברך דווקא בתחתונים, אין עולם הזה הגשמי. וואס דער ענין איז אויכעט מסביר א גמרא אין מסכת בבא מציעא. די גמרא זאגט אין מסכת בבא מציעא אין דף פ ה, זאגט די גמרא כל המלמד את בן עם הארץ תורה, א איד וואס גיט זיך אפ צו לערנען תורה מיט א בן עם הארץ, זאגט די גמרא אז דער זכות וואס ער האט אין דעם וואס ער איז מלמד בן עם הארץ תורה איז אפילו אז דער אייבישטער האט גוזר געווען א גזירה מבטלה בשבילו, וויבאלד אז ער האט זיך אפגעגעבן צו לערנען תורה מיט א בן עם הארץ, איז הגם אז ס'איז שוין געווען א גזירה מלמעלה האט מען גוזר געווען א גזירה, פון דעסוועגן איז הקדוש ברוך הוא מבטלה בשבילו, קערט ער איבער די וועלט, קערט ער איבער דעם טבע, ס'קערט זיך איבער אלץ. און ווי ער ברענגט דארטן להוציא יקר מזולל כפי תהיה, אז בשעת א איד איז זוכה און ער איז מוציא יקר מזולל, ער נעמט ארויס א יקר מזולל, א בן עם הארץ, און ער מאכט פון דעם א יקר, ער גיט אים איבער תורה, ער לערנט מיט אים תורה, אט דאס פועלט אז דער אייבישטער מאכט איבער אז ענינים פון גזירות ווערן נתהפך, הקדוש ברוך הוא מבטלה בשבילו. און אויף דעם דארף מען נישט זיין קיין צדיק, ס'דארף זיין המלמד את בן עם הארץ תורה, וואס טאקע דער קשר הענינים? וויבאלד ער איז מלמד בן עם הארץ תורה פארוואס איז ער זוכה צו אזא מין גרויסן ענין אז דער אייבישטער איז מבטל בשבילו די אלע גדרי הטבע און די אלע גזירות און די אלע ענינים? איז דער רבי מסביר, מיוסד אויף תורת הבעל שם טוב, אז בשעת א איד לערנט מיט א בן עם הארץ תורה איז ער מעורר תענוג למעלה, דער תענוג איז פון אט דעם ענין האבן גערעדט פריערט, אז בשעת מען נעמט א בן עם הארץ, דאס הייסט ער געפינט זיך אין א מקום פון חשך, ער האט זיך געהאדעוועט אויף חשך, ער איז געבארן געווארן אין א טונקעלע שטוב, אין א טונקעלע היים, און דו גיסט זיך איבער צו אים, און דו ביסט מלמד בן עם הארץ תורה, טוסט דאך אויף א גרויסע חידוש, טוסט דאך אויף א תענוג ביי דעם אייבערשטן. אט דער תענוג פון דירה לו יתברך בתחתונים, וואס מען נעמט א בן עם הארץ און מען נעמט ארויס די ניצוצות הקדושה פונעם מקום הרע פון מקום החשך און מען מאכט עס איבער, מען מאכט פון אים אז ער זאל ווערן א איש פון א איד פון תורה, אטא דער ענין איז מעורר תענוג למעלה, און בשעת ס'ווערט א תענוג למעלה, איז אט דער תענוג מאכט אז די עניינים פון חשך זאלן נתהפך ווערן לאור, און די אלע עניינים פון גזירות ווערן נתהפך. וואס דאס איז דער ענין פון דעם תענוג וואס א איד טוט אויף אין דעם אייבערשטן, אז ער מאכט ביי דעם אייבערשטן כביכול אז דער אייבערשטער זאגט נצחוני בני נצחוני, קודשא בריך הוא חייך, די גמרא דארטן זאגט ווייטער, קודשא בריך הוא חייך, דער אייבערשטער שמייכלט און זאגט נצחוני בני נצחוני, אז בשעת א איד לערנט און קערט איבער, ער מאכט פון די וועלט, ער מאכט איבער פון גשמיות חומריות, מאכט ער פון דעם א כלי צו געטליכקייט, איז דעמאלט מאכט איז ער מעורר די גרעסטע תאווה דער גרעסטער תענוג ביי דעם אייבערשטן. אטא דאס איז דער ענין און דער קשר פון חנוכה מיט חג הסוכות האט דער רבי ארומגערעדט. סיי ביי חנוכה סיי ביי סוכות געפינען מיר דא דעם ענין. אין חג הסוכות איז דאך דא דער ענין פון תשקע החמה, ווי מען זאגט אין הלכות פון חנוכה פון סוכות אז ס'דארף זיין צילתה מרובה מחמתה דער ענין פון צל וואס צל הייסט אז ס'דארף זיין דווקא דער ענין פון העדר הגילוי העדר האור אז דער צל און דער צל מרובה מחמתה ווארום סוכות קומט דאך בהמשך צו יום הכיפורים דער כח התשובה וואס א איד בחודש תשרי טוט תשובה און דורך די עבודת התשובה איז ער מהפך זדונות לזכיות, איז ער דאך מהפך אויכעט ביי זיך אין זיין עבודה, דורך עבודת התשובה איז ער מהפך חשוכא לנהורא, בשעת ס'קומט צו גיין חג הסוכות, דאס איז די שמחה פון די תשובה פון יום הכיפורים, און דעמאלט איז מען מקריב די פרי החג, און דעמאלט זאגט מען דעם הללו את ה' כל גוים שבחוהו כל האומים, דער כח פון א אידן אויף איבערמאכן פון חשך פון וועלט און פון אומות העולם, אז די אומות העולם זאל זיין הללו את ה' כל גוים שבחוהו כל העמים. פון סוכות נעמט א איד דעם כח אויף קענען האבן א שליטה אויף אומות העולם, און מתמעטים והולכים, די רע און די חשך און די אלע עניינים בלתי רצויים ווערן מתמעט והולך, און אדרבה ס'ווערט גאר נתהפך לזכיות, ביז אז אומות העולם זענען ווי די גמרא זאגט אז אילו אומות העולם יודעים אט דאס וואס דער בית המקדש טוט פאר זיי אין די קרבנות החג פון סוכות וואלטן זיי געברענגט די שומרים און ארומגעשטעלט ארום דעם בית המקדש, ווארום הללו את ה' כל גוים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו, גוים דערהערן די מעלה פון אידן. אט דאס איז אין סוכות, כל שכן וקל וחומר אין שמיני עצרת, וואס שמיני עצרת תהיה לכם, יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך, ווייל דעמאלט ברענגט זיך ארויס די מעלה פון אידן אין דעם גרעסטן אופן. און דאס איז געווען בזמן שבית המקדש היה קיים קומט צו גיין חנוכה חנוכה איז א זמן וואס מצד אחד איז געווען זמן הגלות חשך יוון מיט די גאנצע העלם והסתר וואס איז געווען יעמאלט אבער דורך די עבודה פון חשמונאי ובניו און זייער מסירות נפש האבן זיי מהפך געווען חשוכא לנהורא און ס'איז נתגלה געווארן דווקא אין דעם גרעסטן חשך פון דעם חשך יוון פון מלכות יוון איז נתגלה געווארן דער גרעסטער אור, עס איז נתגלה געווארן אז דווקא ווי מען זאגט אין די שקיעה, אין דעם ארט פון דעם גלות וואס איז יעמאלט געווען גלות יוון, און בכל התוקף, וואס איז געווען להשכיחם תורתך להעבירם חוקי רצונך, נישט נאר מען איז נישט נתפעל געווארן פון דעם, אדרבה אט דארטן איז נתגלה געווארן דער אמת'ע תוקף המסירות נפש פון א אידן, און דעמאלט האט אנגעפאנגען שיינען די אמת'ע ליכטיגקייט, די אמת'ע טיפקייט, די פך שמן חתום בחותמו של כהן גדול, די פנימיות הנשמה, די יחידה שבנשמה וואס שיינט ביי אידן, וואס איז ארויסגעקומען מתוך החושך. און דערפאר איז חנוכה ברענגט ארויס אט די נקודה, וואס דעמאלט ווערט די שליטה פון א אידן איבער גוים און גויאישקייט, און דעמאלט ווערט זעט מען במוחש אז ס'איז אז ס'ווערט ווי מ'זאגט אין דעם נוסח פון פון פון די פון על הניסים. מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם דווקא בעת צרתם האט זיך ארויסגערופן רחמך הרבים און דעמאלט האט מען געזען דעם אמת'ע ליבשאפט חיבתם של ישראל ווי דער אייבישטער האט ליב א אידן און אידן האבן ליב דעם אייבערשטן און דאס האט ארויסגעברענגט די גרעסטע גילוי אלוקות דערפאר איז חנוכה איז מאיר מעין א גילוי פון לעתיד לבוא פון ימות המשיח, ווייל דעמאלט ווערט נתגלה דער עומק הענין אז אין דעם חשך, חשך הגלות, דווקא דארטן ברענגט זיך ארויס דער גרעסטער אור, דער אתהפכא חשוכא לנהורא מרירו למיתקא. און דערפאר בשעת מען שטייט אין אטא די טעג פון ימי החנוכה, און עס איז א זמן פון פון ליכטיגקייט, א זמן וואס ס'שיינט אט אט דער ענין בימים ההם בזמן הזה, וואס בכל שנה ושנה איז חוזר וניעור אט אט דער גילוי, דורך דעם וואס אידן צינדן חנוכה ליכט און מ'טוט דאס באופן פון פתח ביתו מבחוץ, און מ'ווערט נישט נתפעל פון גויאישקייט און אדרבה מ'מאכט גאר ליכטיג, איז מען זוכה סיי די אייגענע גויאישקייט דעם גוף און נפש הבהמית און סיי די גויאישקייט פון בחוץ און ברחוב, איז מען טאקע זוכה אז מען זאל צוקומען פון אטא דעם חנוכה, זאל מען זוכה זיין צו זען בקרוב בימינו בעיני בשר דעם כי אתה ה' נרי והוי' יגיה חשכי, ווי דער אייבישטער באלייכט דעם חשך הגלות, און ס'ווערט נתהפך די חשך הגלות, ביז אז מען זעט בגלוי דעם נצחון המלחמה באחד בשנה זו, און מען זאל זען דעם כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם שכם אחד, און דאס איז וואס די גמרא זאגט משתשקע חמה עד שתכלה רגל מן השוק, טייטשט דער רבי אינעם מאמר וואס איז דער פשט תכלה רגל מן השוק, שוק איז מלשון השתוקקות, דאס איז די השתוקקות וואס דער אייבישטער האט אין דירה בתחתונים, ווי די פסוק אין שיר השירים, שוקיו עמודי שש, און דארטן זאגט דער מדרש, זה העולם שנשתוקק הקדוש ברוך הוא לבוראו,

שוק דלעומת זה, שוק פון קליפה, מאכט מען פון דעם די שוקקות די השתוקקות פון דעם אייבערשטן די גרעסטע תאווה און תענוג, און תכלה רגל מלשון כלות הנפש, אז מען קומט צו צו די אמת'ע ליבשאפט און צו די אמת'ע כלות הנפש מן השוק, ביז כליא ריגלא דתרמודאי, ווי ס'שטייט אין ספרי קבלה אז תרמודאי איז אותיות מורדת, אז מען מאכט איבער די מרידה, אדער די מרידה במלכות וואס איז דא אין דער וועלט, די מרידה במלכות שמים וואס מען זעט נאך אין וועלט ביי גויאישקייט ווערט נתהפך פון די כליא ריגלא דתרמודאי אז פון מורדת ווערט די ענין פון כליא כלות הנפש און כליון ותשוקה אהבה וצמאון און מען קומט ארויס פון אטא דעם גלות צו די גרעסטע ליכטיגקייט פון די גאולה האמיתית והשלימה זאל מען טאקע זוכה זיין זען בעיני בשר אטא דעם חנוכה די גילוי אור פון משיח צדקנו יבוא ויגאלנו יוליכנו במהרה בימינו אמן.